אלעמאל אז מען טרעפט זיך אין דער צייט, דאס איז נאך פסח, איז עס, קומט זיך דאס אלעמאל אויס נאך דער צוגרייטונג און די הכנה וואס מען האט געהאט צו פסח, און דערנאך דער עיקר איז פון פסח אליין. סיי די ערשטע טעג און דערנאך אויכעט די צווייטע טעג שביעי של פסח און אחרון של פסח, און קומט אויכעט נאך צו וויבאלד אז על פי רוב איז טרעפט מען זיך נאך דערויף ווי ס'איז דא א שבת בינתיים האט מען אויך די הכנה פון פרקי אבות. און דאס איז דאך אן אויסנאם ענין, אזוי איז דאך תורה האט דאך זיך יעדער זיינע שיעורים אדער שיעורים וואס זיי זיינען כללית'דיגע פאר אלעמען, מה שאין כן בנוגע צו די שיעורים פון די שבתים, שבתות וואס נאך פסח איז דאך ווי ער זאגט אין סידור איז דעמאלט איז במנהג פון אלע אידן און פון יעדער אידן אז שבתות אין מנחת שבת של אחרי פסח ובפרט נאך פון צווישן נאך פאר חג השבועות וואס דאס איז דאך די זמן ווען מען טרעפט זיך לערנט מען פרקי אבות וואס דאס איז אויך אן אויסגעטיילטע מסכתא פון אלע מסכתות, ווי מען זעהט גלייך פון דער התחלה אז דאס רעדט זיך ניט וועגן א דבר אן אויסגעטיילטע זאך אין תורה, ווי מסכת ברכות אדער ביז די מסכת עוקצין וכיוצא בזה, וואס יעדער מסכתא רעדט זיך איר עניין. מה שאין כן פרקי אבות הייבט זיך גלייך אן מיט א כללות'דיג ענין פון כל התורה כולה, סיי תורה שבכתב און סיי תורה שבעל פה, ווי די התחלה פון מסכת אבות, וואס דאס איז משה קיבל תורה מסיני,

וכמדובר כמה פעמים האט מען אויך אין די צוגרייטונג די הכנה לזה, אין צוגאב צו די הכנה פון פסח און די הכנה פון דעם פון די עניינים של אחרי הפסח כמדובר לעיל, בינתיים אויכעט די הכנה פון ספירת העומר וואס זי הייבט זיך דאך גלייך אן פון ממחרת השבת, וואס דאס איז גלייך פונעם צווייטן טאג פסח הייבט זיך שוין אן די הכנה פון ספירת העומר, האט מען אויכעט כמדובר אז על פי רוב האט מען דעם שבת בפשטות, אדער על כל פנים אין די ימים הסמוכים לשבת. אויב מען טרעפט זיך לפני זה, איז דאך דאס אויכעט ימים הסמוכים לשבת פון פרק ראשון פון פרקי אבות, בפרט נאך וואס דער פרק ראשון איז דאך כולל אין זיך ווי אין אלע מסכתות, ובכלל אין ענייני קדושה, אז גלייך אין די התחלה איז מען שוין כולל דעם גאנצן ענין פון דעם גאנצן ספר, וכמדובר כמה פעמים. און ס'איז אויכעט פארשטאנדיג אז אף על פי וואס די אלע עניינים טרעפן זיך באותו מעמד ומצב, האט דאך דאס אין זיך ביידע עניינים, ס'האט אין זיך דריי באזונדערע עניינים, וביחד עם זה וויבאלד אז זיי טרעפן זיך אלע צוזאמען האבן זיי אויכעט ווי יעדער פון זיי איז משפיע אויף די אנדערע צוויי, וכמדובר כמה פעמים. וואס על כל פנים בקיצור די התחלה פון די הכנה פון פסח און די פעולה פון פסח איז דאך פארשטאנדיג אז דאס איז ראשון לרגלים, און ניט נאר ראשון לרגלים נאר אויכעט דער ראשון וואס אידן זיינען געווארן א פאלק לקחת לו גוי מקרב גוי באותות ובמופתים, וואס דאס איז דאך געווען ביי יציאת מצרים. במילא איז דאך אויכעט פארשטאנדיג אז די אלע עניינים וואס זיי זענען פארבונדן מיט ווערן א פאלק, האט דאס אויכעט א פעולה אויף דעם צוזאמענטרעפן זיך און צו פועל זיין איינער אויפן צווייטן און יעדערער אויף אלע איבעריגע, ביחד עם זה האט דאס אויכעט די פעולה פון ספירת העומר,

בשעת מתן תורה אבער ס'איז דאך פארשטאנדיג אז עס איז שוין געווען אז דער לקחת לו גוי מקרב גוי איז דאך שוין גלייך געווען ביי יציאת מצרים און אט דאס פועל'ט אויכעט און כולל אין זיך כל הענינים וואס ווערט אויפגעטון ווארום דאס איז דאך די הולדת העם במילא איז עס אויכעט פארשטאנדיג אז מען טרעפט זיך צוזאמען דארף פועל זיין די טרעפן זיך אז מען זאל באטראכטן זיך און באטראכטן דעם מיט וועלכען מען טרעפט זיך אז דאס איז פונקט ווי א דבר חדש און ניט נאר פונקט נאר דאס איז טאקע א דבר חדש וויבאלד אז תורת אמת זאגט אז דאס איז לקחת לו גוי מקרב גוי. ובכל שנה ושנה איז הימים האלו נזכרים ונעשים, פארשטייט מען דאך אויכעט ביידע זאכן, די אחריות וואס מען האט אין אויסצונוצן דעם טרעפן זיך, וויבאלד אז דאס איז נוגע לכל הענין כולו, וביחד עם זה אויכעט אז מען האט

און סיי די אחריות אויף אויסצונוצן דעם טרעפן זיך אין די פולסטע מאס. על דרך זה אויכעט איז דער ענין פון ספירת העומר, וואס כמדובר כמה פעמים, ספירת העומר באווייזט יעדער אידן און אלע אידן אז בשעת מען גיט א אן עבודה גיט מען די עבודה אין אן אופן אז גלייך גייט ער מחיל אל חיל, אז אף על פי וואס ער הייבט אן מיט חסד שבחסד איז א זיכערע זאך אז ער באקומט גלייך צוגעגרייט אויף מארגן האט ער שוין גבורה שבחסד און וואס נאך מערער כמדובר כמה פעמים איז דאס ניט נאר אז מארגן האט ער א נייעם ענין און מיטן ערשטן ענין האט ער זיך אין דעם אלץ אויסגענוצט בכל עניניו ובכל פרטיו, זאגט מען אבער יום שני זאגט מען ניט יום שני לעומר, נאר שני ימים לעומר, דערפאר וואס דעם צווייטן טאג

על דרך זה אויכעט איז דא דער דריטער ענין וואס דאס דארף אויכעט פועל זיין אז מען האט גלייך די נתינת כח, אז גלייך אז מען הייבט אן חסד שבחסד האט מען שוין גלייך די הבטחה אז וויבאלד די תורה האט אנגעזאגט אז זאל זיין שבע שבתות תמימות תהיינה, האט זיך תורה אים געשטעלט על החזקה און תורה גיט אים כח אויף דעם אז דאס זאל דורכגעפירט ווערן בפועל, אז ס'וועט זיין שבעה שבתות תמימות תהיינה, וועט ער האבן פון חסד שבחסד ביז מלכות שבמלכות, און נאך מער ער וועט האבן אויכעט דעם יום חמישים ווי מ'זאגט אויכעט וספרתם לכם. זאגט מען דערנאך אויכעט חמישים יום, אז מען האט אויכעט דעם פופציגטן טאג, אף על פי וואס בדיבור זאגט מען ניט היום יום חמישים, האט מען אים אבער דורך דערויף וואס מען האט געציילט די ספירה שבעה שבועות אין אן אופן פון תמימות, און במילא האט מען אויכעט דעם יום החמישים מיט אלע זיינע דרגות.